די היינטיגע פרשה לערנען איז די פרשה פון די מילואים, בעצם צוויי זאכן, קודם כל דאס איז א המשך וואס מיר האבן געלערנט שוין באמת אין פרשת תצוה, ווי אזוי מען זאל מאכן די מילואים, און דא שטייט ס'הייבט זיך אן וידבר השם אל משה לאמר קח את אהרן ואת בניו ואת בגדיו ואת שמן המשחה ואת פר די שני אילים מיט די מצות, דאס זענען אלע זאכן וואס מ'האט שוין געזאגט פריער אז מ'זאל זיי ברענגען, יעצט זאגט ער זאל עס טאקע טון, ס'איז דא א ספעשל אזוי ווי דריי לעוועלס, דא די ציווי וויאזוי מ'זאל עס טון, זאלסט עס טאקע טון, נאכדעם פארציילט די תורה וואס זאלסט טון, און די מעשה די צווייטע נקודה ס'איז א מעשה ביז יעצט האבן מיר געלערנט סתם הלכות וואס די הלכות האבן געלערנט געשען אין א געוויסע מעשה הגם קען זיין אז בעצם ויקרא איז געווען נאכדעם ווייל ס'שטייט שוין מאוהל מועד אפשר רעדט זיך פארדעם נאכדעם ס'מיר נישט קלאר צו פרשת ויקרא איז געשען פאר די פרשה פון די מילואים אדער נאכדעם ועל כל פנים ס'איז נישט קיין המשך ס'איז א קומט אריין די מעשה אבער ס'איז נישט ממש א מעשה ס'איז א פרשה פון הלכות דא איז א מעשה וואס איז ממש א המשך פון די מעשה, נאר עס איז א המשך באמת פון די מעשה פון די הקמת המשכן וואס האט זיך אנגעהויבן אין סוף ספר שמות, און ס'גייט די המשך ממש נאך א המשך פון דעם איז אפילו דא אין במדבר, און אזוי ווייטער. און וואס איז די מעשה? וואס איז די עבודה? דאס איז די עבודה וואס הייסט מילואים, אזוי האבן מיר געזען פריערדיגע פרשה ענדיגט זיך למילואים, ס'איז אזא קרבן וואס הייסט מילואים, אז אן עבודה וואס הייסט מילואים, וואס איז די מילואים? קודם כל, ערשטע זאך, צוזאמען גענומען די גאנצע עולם פתח אוהל מועד די אייבערשטער געהייסן זאל צוזאמען נעמען די גאנצע עולם און משה האט געזאגט פאר די עולם זה הדבר אשר ציוה ה' דאס איז לכאורה א ענין פון חנוכה חינוך מ'איז דא מחנך מקדש צוויי זאכן באמת די מזבח וואס הגם די מזבח די בנין המשכן האבן מיר שוין גערעדט פרשת פקודי וואס מען האט אויפגעשטעלט און עס האט באקומען די קדושה עס האט שורה געווען די שכינה און אפשר בעיקר די כהנים די כהנים וואס זיי גייען מאכן די עבודה אויף די אויף די מזבח. יעצט ווי אזוי טוט מען דאס? דאס אלעס דארף זיין בפני יעדע איינער, יעדער דארף זען אז דאס האט די אייבערשטער געהייסן, דאס האט די אייבערשטער געוואלט, עס זענען טאקע געווארן כהנים לדורות עולם און אזוי ווייטער, ווי אזוי טוט מען דעס? ס'דא בעיקר דריי, מ'קען זאגן דריי, דריי עיקר זאכן וואס וואס מאכט דאס, די ערשטע זאך איז די הלבשת הבגדים, משה נעמט אהרן און ער טוט אים אן, ער וואשט אים און ער טוט אים אן, די כתונת, די אבנט, די מעיל, די אפוד, די חשב האפוד, די חושן, די אורים ותומים, די מצנפת, די ציץ, דאס אלץ לייגט משה, האט משה געמאכט געט א טו אן פאר אהרן און מיט דעם ווייזט מיט דעם ווערט ער שפעטער זעהן מיר מיט דעם ווערט מען און די פסוק גייט זאגן מיט דעם ווערט מען ממש א כהן אפילו די דורות וואס נישט דא קיין שמן המשחה איז מרובה בגדים דורך דעם וואס מען טוט אן די בגדים מיט דעם ווערט מען א כהן דאס דאס איז ער מקדש בקדושת הכהונה צווייטע זאך איז שמן המשחה שמן המשחה וואס מען האט געלערנט שמן המשחה גייט אויף צוויי זאכן ס'גייט אויף די משכן אויף אלע כלים און ס'גייט און די תורה איז מפרט די מזבח, די כיור, אלע כלים וואס איז דא, ס'הייסט כלים פנימיים, ס'הייסט כלים חיצונים, און ס'גייט אויף אהרן, אויף אהרן'ס קאפ גיסט מען אביסל שמן המשחה, מיט דעם ווערט ער הייליג. וואס איז די איידיע פון שמן? בפשטות שמן זעט מען בכלל אין תנך, אונז זענען נישט פירן זיך נישט אזוי, עס איז אביסל מאדנע צו זען, אבער שמן איז געווען א זאך, מ'פלעגט זיך שמירן, ס'איז דא סיכה יום הכיפורים יעדער איינער ווייסט, איינע פון די עינויים, ס'הייסט א מענטש האט זיך אויפגעשטאנען אינדערפרי, האט זיך אויפגעפרישט, געוואשן, האט ער זיך געלייגט אויל דאס איז אזוי ווי אן ענין אזוי ווי מען טוט זיך אן גוט שיינע קליידער לייגט מען אויך אויל עס זאל פילן גוט זאל שמעקן גוט אזוי ווי א זייף אזוי ווי א א פערפיום און דאס איז א סימן פון גדלות איז שמן אזוי ווי שטייט דשנת בשמן ראשי און אזוי ווייטער זעלבע זאך טון פאר די קינדער פון אהרן און יעצט די דריטע זאך וואס די טוהן די מילואים איז די קרבנות המילואים וואס זענען די קרבנות המילואים עס איז דא דריי קרבנות מיר האבן געלערנט אין פרשת תצוה איז דא א פאר וואס איז א חטאת, ס'איז א חטאת פנימית, א חטאת פנימית הייסט מען שפריצט עס אויף די מזבח הפנימי אויף די מזבח הקטורת און די רעסט פארברענט מען אינדרויסן, ס'איז נישט עולה על המזבח די די די כהנים עסן עס נישט סארי די חלב איז עולה על המזבח די כהנים עסן נישט די רעסט פון די חטאת נישט אזוי ווי א נארמאלע חטאת אזוי ווי די דין כללי וואס מ'האט געלערנט אין די פריערדיגע פרשה, נאכדעם איז דא צוויי איילים, ס'איז דא א אייל וואס איז א עולה, סתם א עולה, געהעריג קרבן עולה, מ'איז מ'שפריצט די בלוט און אזוי ווייטער. און ס'איז דא א אייל וואס הייסט א אייל המילואים, ס'איז אביסל ענליך צו א קרבן תודה קען מען זען אין די הלכות אין די וועג ווי ס'ארבעט, אבער ס'הייסט א אייל המילואים, ס'איז א ספעשל סארט קרבן, ס'הייסט א אייל המילואים, וואס איז די אייל עמלים? דאס איז די קרבן וואס די זעט אויס אז די קרבן פועל'ט דאס אז די אהרן וואס ער ברענגט די קרבן זאל ווערן נתקדש בקדושת כהונה, און די קרבן האט א אינטערעסאנטע דין אז מען בלאזט עס, אז מען שפריצט עס, מען שפריצט עס און מען לייגט עס די בלוט נישט אויף די מזבח אזוי ווי די חטאת הפנימית, נאר מען לייגט עס אויף דריי פלעצער פון אהרן אליינס אויף די תנוך האוזן און תנוך די בוהן היד און די בוהן הרגל אויף די דריי פלעצער לייגט מען די די די בלוט פון די די בלוט פון די פון די קרבן המילואים דאס איז אזוי ווי א אויך די מען איז כאילו מושח די כהן מען שפריצט כאילו די בלוט אויף די כהן אזוי טאקע געטוהן נאכדעם איז דא די ענין פון אכילת הקרבנות. פאר די אכילת כ'מיין עס קומט א תנופה מען נעמט סיידער עס קומט מיט לחם כ'מיין מ'האט געזאגט אזוי ווי א קרבן תודה עס קומט לח חלות לחם אין א סל און אזוי ווייטער מ'מאכט תנופה אויף אלעס און משה זאל באקומען א געוויסע חלק פון די אייל המילואים דאס איז די חוזה אזוי ווי די ביי א נארמאלע קרבן א נארמאלע שלמים באקומט די כהן דא משה איז נאך געווען אזוי ווי די די כהן אדער פאר דעם און ס'דא א באזונדערע דין אפשר א פערדע זאך כ'דארף זאגן די מילואים אז די כהנים דארפן עסן בשלו את הבשר דאס איז נארמאל יעדע תודה יעדע קרבן איך ווייס יעדע זאך קרבן דארף מען עסן פתח אוהל מועד די כהנים דארפן צו עסן פתח אוהל מועד אבער די כהנים טארן נישט ארויס גיין פון אוהל מועד זיבן טעג דארפן זיי בלייבן דארט כי כן אזוי ווי צוה ה' לכפר עליכם און זיי מקדש זיין זיי בלייבן כאילו מיט דעם ווערן זיי ווי א חלק פון די קדושת אוהל מועד זיי בלייבן אין דעם זיבן טעג דאס איז די